מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף יד עמוד א'. לאמיר אנהייבן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, כל שבעת הימים. וואס הייסט? מען רעדט דא פונעם כהן גדול. האט מען געהאט שבעת ימים קודם יום כיפורים, נעם איך דעם כהן גדול און איך לייג אים אריין אין לשכת פרהדרין. יעצט איין זאך וואס אונז האבן שוין געשמועסט איז געווען אז יעדן טאג פון די שבעת הימים בין איך מזה אויף אים פון אפר פרה אדומה אויפן פערדן טאג דא האבן שוין געהאט א קולא אבער רבי מאיר האט מסביר געווען יעדן טאג האב איך מורא אפשר איז היינט די דריטן טאג אדער ניין די זיבטע טאג און פארדעם יעדן טאג האב איך מזה געווען אויף אים פון אפר פרה אדומה די שאלה איז אבער וואס האט ער געטון מיטן טאג איז ער סתם געזעסן דארטן האט ער געלערנט וואס האט ער געטון? זאגט אונז די משנה אזוי, כל שבעת הימים הוא זורק את הדם. ווי מ'ווייסט, יעדן טאג איז געווען א תמיד של שחר מיט א תמיד של בין הערבים. האט מען געזאגט פארן כהן גדול, דו גיי און דו גיי שפריצן אויפן מזבח דאס בלוט. און מקטיר את הקטורת. קטורת איז געווען פרס בשחרית און פרס בין הערבים. איז ווייטער, זאלסטו וויסן דו דו גייסט מאכן, דו ביסט דער וואס גייט מאכן דעם קטורת. און מיטיב את הנרות. דו דארפסט זיין דער וואס רייניגט אויס די נרות. און מקטיר את הראָש ואת הרגל. דו וועסט נעמען פֿונעם תּמיד, און דו גייסט נעמען די ראָש מיטן רגל, וואָס דאָס איז דער ערשטער חלק וואָס איך לייג אויפֿן מזבח, דו גייסט עס אַליינס מאַכן. איז רש"י איז מסביר די סיבה, פֿאַרוואָס האָט ער געדאַרפֿט מאַכן די עבודה דאָרטן, איז פּשוט. איך קום צו יום כּיפּור, וויל איך נישט האָבן אַ כּהן גדול, און ער גייט מיר פֿרעגן, איין מינוט, זריקה, ווי אַזוי מאַך איך עס, ווען מאַך איך עס, וועלכע זײַט, ער ליגט נישט אינעם ענין. ווי קענסטו האָבן אַ כּהן גדול וואָס קומט אָן אַזוי? וויאזוי מאך איך דעם קטורת? וויאזוי מאך איך מיטיב את הנרות? די אלע זאכן, וויאזוי פארברען איך א קרבן אויפן מזבח? איז וויל איך נישט האבן א כהן וואס קומט אן יום כיפור דארטן און ער ווייסט נישט וויאזוי מען טוט די עבודה. פאר דעם זאגט רש"י פשוט, נעם איך דעם כהן גדול, און די אלע זיבן טעג זאלסטו גיין, מאך דו די עבודה, אזוי ווען עס קומט צו יום כיפור ביסטו שוין באקאנט. אנדערע ווילן צולייגן, דו זעסט דאך די משנה כאפט נישט אן דא שחיטה, פארוואס שטייט נישט כל שבעת הימים הוא שוחט? לכאו' איז דאס אויך געווען איינע פון די עבודות, און יום כיפור דארף ער דאס טאקע טון. נאר די ווארט איז געווען, ווייל יום כיפור די שחיטה איז געווען א אנדערע שחיטה, וויבאלד אלעס האט געדארפט זיין דורך אים, האט ער נאר אנגעהויבן און האט איבערגעגעבן די שחיטה פאר א צווייטן, איז פאר דעם ווען ער מאכט יעצט א געהעריגע שחיטה די אלע זיבן טעג, לערנט ער זיך נישט פון דעם פאר יום כיפור, ווייל יום כיפור איז געווען א אנדערע סארט שחיטה. פאר דעם פארקערט זאגט די משנה כל שבעת הימים און איך הייב אן הוא זורק, ווייל די זריקה, דאס איז שוין געווען נארמאל, א גאנץ יאר די זעלבע ווי יום כיפור. און פאר דעם איך וויל די כהן גדול זאל וויסן ווי אזוי מען מאכט די עבודה, איך וויל ער זאל זיין באקאנט, פאר דעם זאג איך כהן גדול לעבן די זיבן טעג, יעצט איז דיין צייט, דו דארפסט מאכן די גאנצע עבודה, מיר ווילן זאל זיין באקאנט ווען עס קומט אן צו יום כיפור. אנדערע וועלן זאגן אז ניין, ס'איז אלץ צדוקי, איך האב מורא געהאט מיין כהן גדול איז א צדוקי, איז וואס איך טו, די ערשטע וואך פאר יום כיפור גיי איך אים מאכן ארבעטן אזוי שווער, כדי די צדוקי זאל זאגן, איין מינוט, לאז מיך אפ מיט די גאנצע כהונה גדולה, יא, ס'איז טאקע א מורא'דיגע זאך כהן גדול, יום כיפור, לפני ולפנים, אבער די זיבן טעג איך זאל ארבעטן ווי א פערד, מען זאל מיך שלעפן פון איין פלאץ צום צווייטן, יעדע זאך מוז איך אליינס מאכן, דער צדוקי האט אויפגעגעבן. איז פארדעם כדי צו מאכן זיכער אז ער איז נישט קיין צדוקי, זאגט מען אים, דו גיי ארבעטן, ארבעט שווער, ווייל איך וויל מאכן זיכער טאקע אז דו מיינסט עס לשם שמים און דו ביסט דא טאקע ווייל דו ווילסט מאכן די עבודה, נישט ווייל דו ביסט עפעס א צדוקי וואס וויל מאכן פשוט און זיין דעם כהן גדול. זאגט די משנה ווייטער, ושאר כל הימים, ווי אזוי האט אויסגעזען די כהן גדול א גאנץ יאר? זאגט די משנה אזוי, א גאנץ יאר, אם רצה להקריב, מקריב, א גאנץ יאר קען די כהן גדול אריינקומען אין בית המקדש און זאגן, די עבודה דאס וויל איך מאכן, מקריב זיין דעם קרבן דאס וויל איך מאכן, שכהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש, דער כהן גדול האט א רעכט אז ער זאל מקריב זיין חלק בראש, ער קען זאגן דאס דאס וויל איך מקריב זיין, איי ס'נישט היינט מיין בית אב, ס'נישט מיין משמר, בעצם האב איך בכלל נישט ס'נישט מיין טאג היינט, דער כהן גדול האט זיין רעכט ער קען אריין קומען זאגן דאס וויל איך מקריב זיין, אדער פון דעם חלק דער קרבן וויל איך עסן, דאס איז זיין רעכט אלס כהן גדול. זאגט די גמרא, מאן תנא, לאמיר דא א מינוט פארשטיין, ווי וועם גייט אונזערע משנה? דאס הייסט, אונזערע משנה זאגט אונז, שבעת ימים קודם יום כיפורים, נעם איך דעם כהן גדול, און ער מאכט דא די ארבעט. פרעגט די גמרא מאן תנא, ווי וועמען גייט עס? אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא, דלא כרבי עקיבא. זאלסטו וויסן, דאס איז דלא כרבי עקיבא. פארוואס? איך וועל דיר מסביר זיין. דאי ר' עקיבא, אויב ווילסט מיר זאגן אז דאס איז יא ר' עקיבא, הא אמר טהור שנפלה עליו הזאה טמאתו. ר' עקיבא האט געזאגט, א מענטש וואס איז טהור, און איך גיי אים מזה זיין, איך גיי שפריצן אויף אים אפר פרה אדומה, וואס געשעהט מיטן טהור'דיגער מענטש, ער ווערט טמא. אויף אזוי ווייט אז ער מוז גיין אין מקווה, ער מוז האבן הערב שמש, און נאכדעם איז ער צוריק א טהור'דיגער מענטש. וואס הייסט, אויב איך בין א טמא'דיגער מענטש, איך בין א מענטש וואס האט אנגערופן אנגערירט א מת, איז פארקערט מיט דעם וואס דו שפריצט אין מיך מי פרה אדומה, מיט דעם ווער איך טהור. אבער א טהור'דיגער מענטש, אז איך גיי שפריצן אויף אים, זאלסטו וויסן פאר אים גער געשעהט די פארקערטע, ער ווערט טמא, ער מוז גיין אין מקווה, ער מוז האבן הערב שמש, און נאכדעם וועט ער צוריק זיין טהור. און אויב אזוי פרעג איך דיך, דעם כהן גדול האט מען דאך גענומען, און אין יעדן טאג האט מען מזה געווען אויף אים אפר פרה אדומה. איז בעצם מיר ווייסן נישט צו זאגן אז ער איז א טמא'דיגער מענטש, מיר ווייסן נישט צו זאגן אז ער האט אנגערירט א טויטע מענטש. נאר וואס, כ'האב מורא אפשר, אפשר האט ער עפעס אנגערירט פאר ער איז אריינגעקומען, אויב אזוי איז ער דאך א טמא מת, וויל איך אים גיין מטהר זיין, שפריץ איך אויף אים פרה אדומה. און אויב אזוי, לפי רבי עקיבא וואס רבי עקיבא זאגט, די מינוט וואס איך גיי שפריצן אויף דיך אפר פרה אדומה ווערסטו א טמא'נע מענטש, דו דארפסט גיין אין מקווה, דו דארפסט האבן הערב שמש, אויב אזוי היכי עביד עבודה? ווי קען מיר די משנה זאגן, שבעת ימים קודם יום כיפורים, מאכט ער דא אן עבודה? ער קען נישט מאכן קיין עבודה, ער איז א טמא'נע מענטש, מען האט אים יעצט געשפריצט היינט אינדערפרי האט מען געשפריצט אויף אים אפר פרה אדומה, קומט דאך אויס פאר היינט ביסטו א טמא'נע מענטש, גייסט אין מקווה, עסט האבן הערב שמש, צו מארגן עסט זיין טהור, אבער צו מארגן שפריצט מען נאכמאל אויף דיך פרה אדומה, קומט דאך אויס ווייטער ביסטו א טמא'נער מענטש. איז ממילא זאגט די גמרא, קומט דאך אויס, ווען די משנה זאגט אונז כל שבעת הימים האט ער געמאכט די עבודה, מוז דאך זיין שלא כרבי עקיבא, וואס ער האט געהאלטן אז ווען איך שפריץ אויף א טהור'דיגער מענטש ווערט ער טמא, נאר וואס די משנה האט געהאלטן ניין, ס'איז נישט אזוי, ער ווערט נישט טמא. און פאר דעם טאקע קען ער גיין מאכן די עבודה, ווייל בעצם איז ער א טהור'דיגער מענטש. איז די גמרא ברענגט עס די מקור, ווי איז די מקור יעצט פון די שיטת רבי עקיבא? און ער זאגט אזוי, דתניא, אין פסוק שטייט והזה הטהור על הטמא, דארטן שטייט והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי. זאגט אונז די תורה, איך דארף גיין שפריצן, דער טהור'דיגער מענטש ער גייט שפריצן על הטמא, ווען ביום השלישי וביום השביעי, איז דער רבי עקיבא מדייק און ער זאגט אזוי, על הטמא, טהור, ווען איך גיי שפריצן אויף א טהור'דיגע א טמא'דיגער מענטש, פאר אים ער ווערט טאקע טהור, אבער ועל הטהור, אויב נעמסטו והזה און דו גייסט עס מאכן על הטהור אויף א טהור'דיגער מענטש, זאלסטו וויסן טמא דעמאלטס ווערט ער טמא, דברי רבי עקיבא. און פאר דעם זעה איך דאך אז רבי עקיבא האלט אז די מי פרה אדומה אויף א טהור'דיגער מענטש איז דאס אים מטמא, און אויב אזוי לכאורה דארף איך זאגן אז מתניתין דלא כרבי עקיבא. וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך מיט רבי עקיבא און זיי האבן געהאלטן אין הדברים הללו אמורין אלא בדברים המקבלים טומאה. ניין. דער פסוק והזה הטהור על הטמא, אוודאי איך דארף עפעס לערנען דערפון. אבער נישט דאס וואס רבי עקיבא האט געזאגט דאס לערנט עס מיך אויס. נאר אלא בדברים המקבלים טומאה מאי היא, דאס הייסט, לאמיר דא פארשטיין, וואס איז חכמים שיטה? זיי קריגן זיך מיט רבי עקיבא, וואס איז זייערע שיטה? זאגט די גמרא אזוי, כדתנן, נתכוון להזות על הבהמה, והזה על האדם. אזוי ווי מיר ווייסן, א פרה אדומה טאר נישט מאכן קיין שום מלאכה, טאר נישט טראגן עפעס, איך טאר נישט גארנישט טון מיט די פרה אדומה, פאר איך גיי זי קענען ניצן, און אויב גייט זי ניצן, לאמיר זאגן איך האב דא א פרה אדומה וואס זי האט געמאכט אן עבודה, זי האט געטראגן א עול, זי האט געטראגן עפעס, זי האט געשלעפט עפעס, איז די גאנצע פרה אדומה גארנישט ווערט, צו גיין מטהר זיין א מענטש קען איך זי נישט ניצן. און די זעלבע זאך איז אויך מיטן מי פרה אדומה. אז איך האב גענומען די מי פרה אדומה און איך האב עס גענוצט פאר א צווייטע זאך, איך האב געמאכט אן עבודה דערמיט, אבער נישט אן עבודה וואס איז א חלק פון גיין איינעם מטהר זיין, נאר איך האב געמאכט עפעס א צווייטע זאך דערמיט, זאלסטו וויסן איך קען מער נישט נוצן די מי פרה אדומה צו גיין איינעם מטהר זיין. פאר דעם זאגט ער אזוי, יעצט וואס איז געשעהן ווען נתכוון להזות על הבהמה, דער מענטש וואס כאפט אים א דזשאוק אין קאפ אריין, און ער האט דא א בהמה, און ער וויל מטהר זיין די בהמה, יעצט לאמיר קלאר מאכן, די איינציגסטע וואס קען ווערן טמא, די איינציגסטע בעל חי א לעבעדיגע זאך וואס קען ווערן טמא, איז א מענטש, א בהמה וואס לעבט קען נישט ווערן טמא, אבער אים כאפט מען אריין א דזשאוק אין קאפ, און ער זאגט, די בהמה דא, איך וויל זי גיין אנשפריצן מי פרה אדומה, איך וויל זי גיין מטהר זיין. איז בעצם טון אזא זאך מיינט כ'האב גענוצט די אפר פרה אדומה פאר א זאך וואס איז נישט אויף מטמא אויף מטהר צו זיין, און אויב אזוי הייסט עס כאילו איך האב געמאכט אן עבודה מיט די אפר פרה אדומה און יעצט מיט די מי חטאת קען איך מער נישט נוצן צו גיין איינעם מטהר זיין ווייל איך האב יעצט געטון אן עבודה דערמיט, כ'האב געשפריצט א בהמה, דאס איז נישט א חלק פונעם פראסעס צו מטהר זיין, דאס איז נישט געמאכט געווארן, נישט דאס די תכלית פון די מי אפר פרה אדומה, און אויב אזוי קען איך מער נישט נוצן דאס. איז דא איז געשעהן נתכוון להזות על הבהמה ער כאפט עפעס א דזשאוק און דאס וויל ער טוהן ער האט עס נאכנישט געטוהן דאס וויל ער טוהן יעצט יעצט והזה על האדם למעשה האט ער געשפריצט אויף א מענטשן איז אויב אזוי זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן אם יש באזוב ישנה אויב אינעווייניג אין דעם אזוב וואס מ'טינקט עס אריין האט ער נאכאלץ גענוג דארטן וואסער כדי צו קענען שפריצן אויפן מענטש נאכאמאל דעמאלטס ישנה קענסטו עס איבערמאכן. דאס הייסט אזוי, די פאקט אז דו האסט אינזין געהאט, דו ווילסט גיין שפריצן אויפן פרה, דו ווילסט גיין שפריצן אויף א בהמה, און לכאורה דאס וואלט געווען א פראבלעם, דאס וועט קאליע מאכן מיין גאנצע וואסער, דאס מאכט גארנישט אויס, ווייל דו האסט נאר נתכוון געווען, עס איז געווען אין דיין קאפ, אבער דו האסט עס נאכנישט געטון. איז ווען דו האסט עס נאכנישט געטון, הייסט עס נישט אז איך האב געטון אן עבודה מיט דעם וואסער. יעצט ווען איך בין געגאנגען שפריצן אויף א טמא'נעם מענטש, אה למעשה, מיין כוונה איז נישט געווען אים צו שפריצן, גראדע האב איך אים געשפריצט, אבער דאס איז געווען נישט געווען מיין מטרה, מיין מטרה איז געווען צו גיין שפריצן די בהמה, למעשה האב איך זיך געשפריצט אויף א מענטש. זאגט מיר די ברייתא, קאליע געמאכט דעם וואסער, דאס האב איך נישט, ווייל איך האב נאר געהאט כוונה צו שפריצן אויפן בהמה, אבער איך האב עס קיינמאל נישט געטון. וואס יא אבער, אפילו למעשה האב איך געשפריצט אויפן מענטש, וויבאלד מיין כוונה איז נישט געווען צו שפריצן אויף דעם מענטש, נאר אויפן בהמה, קומט אויס וואס איך האב געשפריצט אויף אים איז גארנישט ווערד, און איך מוז גיין איבערשפריצן. און פאר דעם זאגט מיר די ברייתא, אם יש באזוב אויב איך האב נאכאלץ דארטן גענוג וואסער, עס ליגט נאכאלץ גענוג צו גיין שפריצן נאכאמאל, ישנה זאלסטו אים גיין איבערשפריצן. יעצט נתכוון להזות על האדם והזה על הבהמה, וואס איז פארקערט? ער האט זיין חבר שטייט פאר אים, און זיין כוונה איז צו גיין שפריצן זיין חבר. אוודאי דאס איז א חלק, דאס איז די ריכטיגע וועג וואס מען דארף עס טון. יעצט למעשה והזה על הבהמה, למעשה איז ער געגאנגען שפריצן אויף א בעל חי. יעצט בעצם ווען ער שפריצט אויפן בעל חי, האט ער יעצט געטון א מלאכה, האט ער יעצט קאלע געמאכט דעם וואסער. אויף דעם זאגט מען די ברייתא אם יש באז אזוב, אויב אין די אזוב איז נאך אלץ דא גענוג וואסער אויף נאכמאל איבערשפריצן דעם מענטש, לא ישנה, יעצט קענסטו שוין מער נישט גיין איבערשפריצן אויף אים. פארוואס קען איך נישט גיין איבערשפריצן אויף אים? וויבאלד די תורה זאגט אונז והזה על הטהור, והזה הטהור על הטמא. דווקא אויף א זאך וואס קען ווערן טמא ווי א מענטש, דעמאלטס מאך איך נישט קאלע מיין וואסער, און פארדעם אפילו טאמער בטעות האב איך געשפריצט אויף א צווייטע זאך, מאכט נישט אויס, ווייל למעשה ווילאנג איך האב עס געשפריצט אויף א זאך וואס קען ווערן טמא, איז עס פיין, די מינוט וואס איך שפריץ אויף מיין בהמה, און למעשה אפילו איך האב געהאט כוונה צו שפריצן אויפן מענטש, זאלסטו וויסן יעצט האסטו קאלע געמאכט. און דאס איז וואס די תורה וויל מיר אויסלערנען, אז ווען דו האסט מי חטאת, און דו האסט עס געשפריצט אויף א זאך וואס קען נישט ווערן טמא, דו האסט עס געשפריצט אויף א בעל חי, זאלסטו וויסן דיין וואסער איז קאלע געווארן. איי מיין כוונה איז געווען צו שפריצן אויף א מענטש, איך האב בכלל נישט געהאט קיין כוונה צו שפריצן אויף די בהמה, ביסט גערעכט, אבער למעשה דו האסט עס געטון, האסט געשפריצט אויף א בהמה, האסט געשפריצט אויף א זאך וואס קען נישט ווערן טמא, אויף דעם זאגן רבנן זאלסטו וויסן, יעצט האסטו קאלע געמאכט דיין וואסער, און דו קענסט נישט גיין נוצן דעם וואסער און דאס איבערנוצן צו גיין שפריצן אויף א מענטש. איז פרעגט די גמרא יעצט, מאי טעמא דרבי עקיבא? לאמיר צוריק גיין צו שיטת רבי עקיבא. רבי עקיבא'ס שיטה איז דאך געווען, זאלסטו וויסן ווען איך גיי שפריצן אויף א מענטש וואס ער איז בעצם א טהור'דיגער מענטש, דורך דעם וואס איך שפריץ אויף אים ווערט ער טמא יעצט. און פאר דעם האבן מיר געהאט א קשיא, איין מינוט, איך האב דא א כהן גדול, וואס די משנה זאגט אונז כל שבעת הימים מאכט ער די עבודה, לכאורה ווי קען ער מאכן די עבודה ווען בעצם איז ער טמא געווארן? היינט אינדערפרי האט מען געשפריצט אויף אים מי פרה פון פרה אדומה, אויב אזוי איז ער א טמא'נער כהן גדול, ווי קען ער מאכן די עבודה? אלא מאי מוז מען זאגן אז אונזער משנה דלא כרבי עקיבא. אבער פרעגט ער בכלל מאי טעמא דרבי עקיבא? ווי נעמט רבי עקיבא דעם לימוד? פון ווי ווייסט ער דאס אז א טהור'דיגער מענטש וואס מען שפריצט אויף אים מי פרה אדומה, ווי ווייסט ער בכלל אז ער ווערט טמא? אויף דעם ענטפערט רבי עקיבא, נכתוב רחמנא והזה הטהור עליו. לכאורה אינעם פסוק וואלט געדארפט שטיין והזה הטהור עליו, ביום השלישי וביום השביעי, על הטמא, וואס דארף איך האבן די ווערטער על הטמא? נו פארשטייט זיך ער איז דאך א טמא'נער מענטש, פארדעם קומט ער דא און ער בעט, קום שפריץ אויף מיך פרה אדומה, איך וויל גיין ווערן טהור. מאי על הטמא, פארוואס דארף די תורה מיר דא צולייגן די ווערטער על הטמא? נאר שמע מינה על הטמא טהור, ווען איך גיי שפריצן אויף א טהור'דיגע א טמא'דיגע מענטש, דעמאלס דורך דעם וואס איך שפריץ אויף אים, טהור ווערט ער טהור, אבער פארקערט ועל הטהור, א מענטש וואס איז ממילא טהור, און איך גיי שפריצן אויף אים, טמא, אזא סארט מענטש ווערט טמא. און דאס איז די לערנען פון רבי עקיבא. און פאר דעם טענה'ט די גמרא לכאורה מתניתין דלא כרבי עקיבא. זאגט די גמרא ווייטער ורבנן האי לדברים המקבלים טומאה הוא דאתא, רבנן לכאורה דארף יעצט אויך מסביר זיין, ס'שטייט דאך טאקע על הטמא, און לכאורה די על הטמא איז איבריג, ווי אזוי לערנט רבנן זייער דין אז דו קענסט קאלע מאכן דיין מי חטאת דורך דעם וואס דו גייסט שפריצן אויף א זאך וואס קען נישט ווערן טמא? אויף דעם זאגט ער די זעלבע זאך, ורבנן האי לדברים המקבלים טומאה הוא דאתא, וויבאלד די תורה וואלט נישט געדארפט שרייבן די ווארט על הטמא, און די תורה שרייבט מיר יא די ווארט על הטמא, פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן, דווקא על הטמא, א זאך וואס קען ווערן טמא, און אויף אים שפריצטו דעמאלס מאכסטו נישט קאלע דיין וואסער, אבער והזה הטהור על הטמא, און יענער קען בכלל נישט ווערן טמא, ווי יענער לאמיר זאגן איז א בעל חי, א בהמה וואס קען נישט ווערן טמא, און אויף אזיינעם גייסטו שפריצן מי פרה אדומה, זאלסטו וויסן אז די גאנצע פרה אדומה, די גאנצע מי חטאת, די וואסער וואס דו האסט דא, איז קאלע און דו קענסט עס מער נישט נוצן. און ער זאגט ווייטער אבל הכא קל וחומר הוא, טענה'ן רבנן, רבי עקיבא, איך פארשטיי בכלל נישט דיין, איך פארשטיי נישט דיין געדאנק, דו רבי עקיבא ווילסט מיר קומען טענה'ן, א טהור'דיגע מענטש וואס מען שפריצט אויף אים מי פרה אדומה ווערט ער טמא, איך פארשטיי נישט, אבל הכא קל וחומר הוא, אם על הטמא טהור, מה דאך א טמא'נע מענטש, ער האט אנגערירט א טויטע מענטש, קום איך יעצט מיט מי חטאת פונעם פרה אדומה און איך שפריץ אויף אים, אוודאי ווערט ער טהור. על הטהור לא כל שכן, א מענטש וואס איז שוין טהור, אוואדע און אוואדע זאגן חכמים, אוואדע אז די וואסער מאכט אים נישט קאלע יעצט. פארדעם זאגן רבנן מיר קענען נישט לערנען ווי דיך רבי עקיבא. דו רבי עקיבא ווילסט דא לערנען א אינטערעסאנטע זאך, דו ווילסט מיר זאגן אז א מענטש וואס איז טהור און מען שפריצט אויף אים פרה אדומה, ווערט ער א טמא'נער מענטש. פרעגט זיי רבונו של עולם, כ'האב דא א קל וחומר, מה דאך א טמא'נער מענטש, ער האט אנגערירט א טויטע, דורכ'ן מי חטאת פון א פרה אדומה ווערט ער ריין, ער ווערט טהור, אוודאי דער טהור'דיגער בלייבט טהור. פאר דעם זאגן חכמים, מיר קענען נישט דערהערן וואס דו ווילסט דא זאגן, נאר מיר לערנען א אנדערע פשט, מיר לערנען אז דו שפריצט פון דער פרה אדומה, דו נעמסט מי חטאת און דו שפריצט עס אויף א זאך וואס קען נישט ווערן טמא, זאלסטו וויסן די מי חטאת וואס דו האסט דא פאר דיך דארפסטו אוועקווארפן מען קען עס מער נישט נוצן מען האט געמאכט אן עבודה דערמיט מען האט געמאכט א ארבעט דערמיט א זאך וואס מען טאר נישט טון און פאר דעם ווערט עס קאלע אז דו שפריצט אויף א זאך וואס קען ווערן טמא א מענטש אוודאי און אוודאי דעמאלטס מאכסטו נישט קאלע. זאגט די גמרא ביי רבי עקיבא, איך מ'דארף זיך בעצם פארענטפערן, חכמים קומען דאך מיט א גוטע קל וחומר, זיי האבן דאך א גערעכטע טענה, זייער טענה איז דאך ריכטיג, מה דאך דער טמא'נער מענטש ווערט טהור, אוודאי און אוודאי דער טהור'דיגער מענטש אז ער בלייבט טהור. זאגט רבי עקיבא, ניין, ורבי עקיבא, היינו דקאמר שלמה, דאס איז טאקע וואס שלמה המלך האט געזאגט, אמרתי אחכמה, איך האב געמיינט איך בין אזוי קלוג, איך קען אלעס פארשטיין זאגט שלמה המלך, אבער והיא רחוקה ממני, איך זעה דא די פרשה, איך זעה דא וואס דאס אלעס איז א חוק, איך פארשטיי נישט, איך האב געמיינט איך בין דער קלוגסטער מענטש איך קען אלעס פארשטיין, אבער והיא רחוקה ממני, דאס קען איך נישט פארשטיין, ס'גייט מיר נישט אריין אין קאפ, און זאגט רבי עקיבא ביסט גערעכט, דו האסט טאקע א טענה, אבער דאס זאגט אונז די תורה, די תורה שרייבט א עקסטערע ווארט צו זאגן זאלסטו וויסן, דער טמא'נער מענטש, ער ווערט טהור, דער טהור'דיגער מענטש, ער ווערט טמא. פארשטייסט עס? האסט א קשיא? יא, שלמה המלך האט געהאט די זעלבע פראבלעם. ס'איז טאקע א חוק, מ'קען עס נישט פארשטיין. ורבנן, איין מינוט, ס'איז דאך טאקע דא די פסוק פון שלמה המלך, אויב זאגסטו עס אזוי פשוט, אויב אזוי לכאו' מאכט עס אלעס סענס, אויף וואס זאגט שלמה המלך זאלסטו וויסן אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני? זאגט די גמרא ורבנן ההוא למזה ולמזין עליו טהור, זאגט ער זאלסטו וויסן, איך זאג דיר דער חידוש איז אז למזה ולמזין עליו טהור, דער מענטש וואס שפריצט אויף דעם מענטש וואס מען האט געשפריצט אויף אים, זיי ווערן טהור, זיי בלייבן טהור, ונוגע בהן, אבער א מענטש וואס סתם ער רירט אן מי אפר פרה אדומה, אן דעם אן אזא כוונה בכלל צו שפריצן נאר סתם ער רירט עס אן טמא ער ווערט טמא און אויף דעם האט שלמה המלך געזאגט איך פארשטיי נישט די מענטש וואס שפריצט די מענטש וואס אויף אים מען שפריצט זיי זענען טהור דער בלייבט טהור דער מענטש וואס סתם רירט עס אן פאר גארנישט האט נישט קיין שום סיבה ער ווערט טמא ווי אזוי קען די זעלבע וואסער איינעם מטהר זיין איינעם מטמא זיין און אויף דעם זאגט שלמה המלך אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני.

קען דאך נישט זיין. והא כתיב מזה, והא כתיב נוגע, האב איך עס צוויי מאל אין איין פסוק? ועוד און נאך א קשיא רבנן. מזה בעי כיבוס בגדים, נוגע לא בעי כיבוס בגדים. לכאורה האב איך דא א סתירה אין זיך אליינס. ווייל אויב ווילסטו מיר זאגן מזה מיינט נוגע, זאגט מיר די פסוק ערשט, ווייסט וואס מ'דארף טון דער מזה? יכבס בגדיו. זאגט מיר די פסוק ווייטער, ווייסט וואס דער נוגע דארף מאכן? די זעלבע זאך נאכאמאל, דער אויך נוגע? איז ניין ער במי וואס ער דארף טון איז יטמא עד הערב איך פארשטיי נישט דא איז דאך א סתירה איז עס כיבוס בגדים אדער איז ניין איז יטמא עד הערב וואס טוט זיך דא איז פאר דעם וויאזוי קענסטו גיין אויסטייטשן די ווערטער מזה אז דאס מיינט אה סתם מ'כאפט עס אן ווען ערשטנס די ווארט אנכאפן נוגע שטייט דאך א מינוט שפעטער און צווייטנס האב איך דא צוויי דינים אינעם פסוק אדער איז עס יכבס בגדיו אדער איז עס יטמא עד הערב. אבער דאס איז דאך א סתירה איינס צום צווייטן, און ממילא קען נישט זיין אז די ווארט מזה מיינט פשוט איך ריר עס אן. און אויב אזוי פרעג איך דיר צוריק רבנן, וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז מזה מיינט פשוט אנכאפן? אוודאי נישט, אוודאי מזה מיינט דער וואס שפריצט. און אויב אזוי פרעג איך דיר וויאזוי קענסטו מיר זאגן דער וואס שפריצט און דער אויף דעם וואס מען האט געשפריצט, זיי ביידע זענען טהור.

זאלסטו וויסן די תורה וויל דיר זאגן אז בעצם אוודאי מזה מיינט ווען ער טראגט עס, און דעמאלס זאלסטו וויסן ווערסטו טהור, אז דו גייסט שפריצן אויף א חבר בלייבסטו טהור זאגן רבנן, ווען די תורה זאגט מיט די ווארט מזה מיינט עס טראגן, פארוואס שרייבט ער אבער די ווארט מזה צו זאגן דבעינן שיעור הזאה, אז ווען דו טראגסט עס מוז זיין אז דו טראגסט א געוויסן שיעור, די שיעור וויפיל איך דארף האבן צו גיין צו שפריצן, נאר דעם שיעור אז דו טראגסט דאס און ווייטער, דעמאלס ווערסטו טמא, אבער א מענטש וואס טראגט ממש א משהו, א זאך וואס אפילו נישט ראוי מען זאל עס גיין שפריצן אויף א צווייטן, אזא איינער ווערט נישט טמא. פרעגט די גמרא הניחא למאן דאמר הזאה צריכה שיעור, דאס איז זייער גוט אויב לפי די מאן דאמר וואס האט געהאלטן אז הזאה מוז האבן עפעס א געוויסע שיעור, פארשטיי איך אויך אז דאס מאכט סענס אז דער וואס טראגט עס מוז אויך טראגן עפעס א געוויסע רשיע. אלא למאן דאמר הזאה אין צריכה שיעור, אבער לפי די מאן דאמר וואס האט געהאלטן אז הזאה איז אין צריכה שיעור, מאי איכא למימר, אויב די הזאה אליינס דארף נישט האבן קיין שיעור, און די טראגן זאל דארפן האבן א שיעור. אויף דעם זאגן חכמים יא, אפילו למאן דאמר הזאה אין צריכה שיעור, הני מילי אגבא דגברא, דאס איז נאר ווען איך שפריץ אויף מיין חבר, האלט ער ס'איז נישט דא קיין שיעור וויפיל מ'איז אנגעקומען אויף מיין חבר, ווען איך גיי שפריצן, א טרעפל קומט אויף מיין חבר, ער ווערט יעצט דורך דעם טהור. אבל במנא צריכה שיעור, ער איז אויך מסכים אז אין דעם כלי וואס איך גיי פון דארטן איינטונקן מיין אזוב און גיין שפרינגען און שפריצן אויף מיין חבר, אוודאי דאס דארף האבן א געוויסע שיעור. איז פאר דעם ווען די תורה זאגט מיר, ומזה מי הנדה יכבס בגדיו, מיינט עס בעצם דער וואס טראגט עס, ווייל דער שפריצער אליינס ער בלייבט טהור, פארוואס שטייט די ווארט מזה צו זאגן וויפיל דארפסטו טראגן כדי צו ווערן טמא? דאס איז וויפיל דארף זיין אין די כלי בשעת מעשה ווען דו שפריצט. דתנן אזוי ווי אונז האבן געלערנט כמה יהא בהן ויהא כדי הזאה, וואס די שיעור, וויפיל דארף זיין אין מיין כלי כדי זאל זיין דארטן גענוג כדי הזאה, כדי שיטבול ראשי גבעולין ויזה, כדי זי קען איינטינקען, דעם אזוב, זאל זיך גענוג איינזאפן, גענוג זאל זיין דארט כדי איך זאל קענען געבן א שפריץ אויף מיין חבר און עפעס וועט טאקע קומען אויף אים. אויב האב איך ממש א טרעפל גארנישט קען זיך נישט איינזאפן און גארנישט וועט נישט אריבערגיין אויף מיין חבר, דאס איז דאך צו ווייניג. איז זעה איך דא לכולי עלמא עפעס א שיעור דארף איך האבן. איז די גמרא געבליבן יעצט ביי אזא סארט מצב. די גמרא האט געפרעגט מאן תנא דמתניתין. האבן געזאגט לכאו' דאס איז שלא כרבי עקיבא, ווייל לפי רבי עקיבא, דער איינער וואס גייט דא שפריצן, מען האט געשפריצט אויף אים, און ער איז געווען א טהור'דיגער מענטש, ווערט ער טמא. איז אויב אזוי האט מען געזאגט לכאו' די משנה קען נישט קלאפן, ווייל די משנה זאגט אז כל ז' ימים האט דער כהן גדול געמאכט אן עבודה, און מיר ווייסן דאך אז כל ז' איז ער דאך געווען א תורה'דיגער מענטש וואס מען האט געשפריצט אויף אים פרה אדומה, און לפי רבי עקיבא וואלט ער דאך געווען א טמא'נער מענטש. מוז דאך זיין די משנה איז דלא כרבי עקיבא. איז אמר אביי, זאגט אביי, זאלסטו וויסן, אפילו תימא רבי עקיבא, אין אמת'ן אריין קען עס יא גיין לפי רבי עקיבא. פארוואס? ווייל פשוט, מען קען זאגן רבי עקיבא, און אוודאי רבי עקיבא איז גערעכט, א טהור'דיגער מענטש וואס מען שפריצט אויף אים, ער ווערט טמא. אויב אזוי, ווי קען ער גיין דא מאכן א עבודה? ס'איז דאך א פראבלעם טאקע. ענטפערט די גמרא, דעביד עבודה כולי יומא. פשוט. ער מאכט די עבודה א גאנצן טאג. ער מאכט די תמיד, ער מאכט די תמיד של בין הערבים, וואס ער האט צו טון אלעס מאכט ער. ולפניא, ביינאכט, אדער אין די איווענינג, ווען ער געענדיגט זיין גאנצע עבודה, מדו עליה גייט מען שפריצן אויף אים. וטביל און ער גייט זיך טובל, ועביד הערב שמש און ער ווארט אויף הערב שמש, און פאר דעם נעקסטן טאג הייבט ער צוריק אן די עבודה. זאגט אביי, איך פארשטיי נישט וואס די גרויסע פראבלעם איז, לאז אים מאכן די עבודה א גאנצן טאג, האסט געענדיגט די עבודה, יעצט גיי שפריצן אויף אים מי פרה אדומה, ער זאל גיין אין מקווה, האבן הערב שמש, פאר דעם וועט ער ווערן טהור ביינאכט, צומארגנס מאכט ער נאכאמאל די עבודה, ועוד כ מאכט איבער דעם זעלבן שפיל, און אזוי מאכט מען כל ז' ימים. אבער דו ווילסט מיר זאגן אז מתניתין דלא כרבי עקיבא? ניין, ס'גייט זייער גוט, ס'קען זיין שיטת רבי עקיבא, און די לעצטע זאך וואס מ'האט געטון, נאכדעם וואס מ'האט נישט געקענט טון די עבודה, האט מען מטהר געווען מיטן אפר פרה אדומה.